טייערע גוטע פריינט, ס'איז שוין די דריטע יאר דאכט זיך וואס אונז לערנען זוהר על הסדר, ווער ס'הערט אויס די שיעור ווייסט אז ס'איז אסאך הקדמות, ווייניגער לערנען אינעווייניג, און אזוי אזוי איז די סדר אזוי איז מיין דרך, ווער ס'וויל לערנען אינעווייניג ווער ס'האט די קאפ און די מח דערפאר קען זיך אליין אריינקוקן, ס'איז דא גענוג מפרשים און פירושים וואס מאכן גרינגער און שווערער יעדער איינער לפי דרכו, מ'דארף נישט מיך פאר דעם. וואס מען דארף מיך וואס מען דארף א מענטש וואס מען דארף א רבי באופן כללי איז פאר'ן עפענען אביסל געבן אביסל ברידזשעס וועגן וויאזוי מען קען גיין פון פון ווי אונז זענען פון אונזערע הבנות פון אונזער לעבן צו די זוהר. יעדע יאר דארף מען מאכן א סכאטשע, טרעפן עפעס א נייע ענגל, עפעס א נייע נקודה, עפעס א נייער וועג, א נייע נקודת מבט, מען דארף קענען קוקן אויפן פרשה, אויפן תורה, אויפן לעבן, פון עפעס א נייע פלאץ, און מען קוקט פון א נייע פלאץ, מיט א נייע בליק, קומט ארויס פון דעם אויכעט נייע חידושים און נייע מהלכים. אנישט חזר'ט מען איבער יעדע יאר, כ'קען קוקן אין מיינע נאוטס און מיינע רעקארדינגס פון פריערדיגע יארן, ס'איז גאנץ גוטע תורות, גאנץ געשמאק, מ'קען עס איבערזאגן, מ'דארף נישט נישטא וואס מחדש צו זיין, נישטא וואס מוסיף צו זיין, ס'נעמט אבער צייט, ס'נעמט דעם אליינס דארף מען לערנען, דארף מען איבערלערנען און חזר'ן און אריינקריכן, אריינקלערן, ביז מען טרעפט עפעס א ענגל סאו אמאל איז דא וויאזוי זאל איך זאגן מען קען מען קען קוקן אויף די פרשה מען קען קוקן אויף די זעלבע זוהר וואס מען לערנט הגם די זוהר איז באמת זייער לאנג אויפן פרשה וואלט ער געקענט מאכן יעדע יאר לערנען איין בלאט מען קען נישט אויך איין וועג פון זיך טוהן זאכן אבער אונז אונז ווילן נישט זיך זענען נישט אזוי אינטערעסירט צו מפרש זיין פירוש המילות סאו ס'העלפט אונז נישט אזוי שטארק אז איך וועל קוקן אין די נעקסטע בלאט וועל איך טרעפן וואס די זעלבע זאך וואס איך האב געטראפן אין די פריערדיגע בלאט סאו העלפט מיך עס נישט דארף מען טרעפן א גאנצע נייע ענגל יא ווער ס'פארשטייט וואס איך זאג דא. איז מען קוקט אז מען שטעלט זיך אויף אזוי ווי ס'דא א א פאטאגרעפער אונז זענען אונז זענען דאך פאטאגרעפערס פון די תורה מענטשן נאר איך וויל דאס מסביר זיין א מינוט מענטשן זענען צומישט מענטשן מיינען מיר רעדן וועגן דעם לעצטנס אין אנדערע אסאך אנדערע ענגעלס אז מענטשן מיינען און ס'איז א גוטע קשיא אמת אז ממה נפשך אדער זאגסטו נייע זאכן אדער זאגסטו חידושי תורה וואס מען רופט חידושי תורה נייעס דעמאלט איז עס נישט קיין תורה. זאגסט דאך דיין אייגענע תורות, דיין אייגענע ווערטלעך, דיין אייגענע זאכן. קענסט זאגן וואס ס'גרידזשעט דיך איין, קענסט זאגן סתם וואס ס'פאלט דיך איין, אקעי, איז אלס א פיינע ווארט. וואס האט עס מיט וואס ס'שטייט? וואס האט עס מיט די פרשה? וואס האט עס מיט די זוהר? אדער קענסטו נאכזאגן אלטע זאכן, פונקט זאגן פונקטליך וואס ס'שטייט, דעמאלטס דארף מען דיך נישט. נישט דא קיין חידוש, נישט דא, נישט נאר ס'איז נישט דא קיין חידוש, נישט דא קיין מענטש. איז אין אנדערע ווערטער אויב ס'איז דא חידושי תורה, אדער מ'קען זאגן אן אנדערע וועג פון די זעלבע זאך, תורת אדם, א תורה פון א מענטש, א מענטש וואס לערנט תורה, איז ממה נפשך, אם חידוש, אויב דו זאגסט עפעס נייעס, אין תורה, איז דאך נישט די תורה, אם תורה, אויב זאגסטו נייעס, אין חידוש, די זעלבע זאך, אם אדם, אויב ס'איז די מענטש, תורת האדם, איז מענטש, אדם, נישט תורה, אם תורה, איז אין אדם, דאס איז די

איז דא א חכמה וואס הייסט פאטאגרעפי. און דער עולם איז אסאך מענטשן מוטשענען זיך. די זעלבע נישט נאר פאטאגרעפי נאר בעצם פאר ס'איז געווען קעמרע איז געווען די זעלבע זאך מיט א ארטיסט האט געשריבן. עס שטעלט זיך א שאלה פאטאגרעפי מאכט קלאר די שאלה נאר. די זעלבע שאלה איז דא אין ארט. מען מאכט א בילד פון עפעס בפני עצמו. וואס איז דער גרויסער חידוש און באמת א גוטע שאלה יא, וואס איז דער גרויסער חידוש קומט איינער לאמיר זאגן א ארטיסט פאר מען האט פאר די קעמרע און ער נעמט א ער מאכט א פיקטשער פון א מענטש יא, פרעגסטו וויאזוי זעט אויס דער מענטש, א נארמאלער מענטש א סתם מענטש קען דיך פארציילן האט א שווארצע בארד מיט די בלויע אויגן און אזוי ווייטער, איז דא איינער וואס איז א גרויסער מומחה איז א צייר מומחה יא, אין צייר כאלהינו, אזא צייר מומחה ער קען זיך מצייר זיין ער שרייבט דיך א בילד אט אזוי זעט ער אויס יא. פרעגט שוין פלעיטא די קשיא, נו, דו ביסט נאר א קאפי קעט. דו האסט נישט קיין שום חידושים. זאגסט מיר, אה, שכוח, אזוי זעט ער אויס. און ווי בעסער, דאס איז דאך אפילו א פאראדאקס, ווי בעסער א ארטיסט ער ער איז, ווי ווייניגער א ארט, ווי ווייניגער ער איז מחדש. יא, אז איינער לייגט צו א נאז צו יענעם, ער לייגט, טוישט די קאלער פון זיינע אויגן, צוגעלייגט עפעס משלו, יא, הוסיף דבר, הוסיף בדבר, חידש בדבר. אבער פון דעם חידש בדבר מאכט אים א קלענערע ארטיסט. יא, ער קען נישט גוט נאכשפילן, נאך, נאך. קאלירן נאכמאכן וואס די מענטש איז איז די בעסטע ארטיסט זאגט פלעיטא און אנדערע איז א נאכמאכער די בעסטע נאכמאכער איז וואס די גרויסע גדולה פון זיין די בעסטע נאכמאכער נישט קיין וועג מען דארף זיין די מענטש נישט קיין פיקטשער פון א מענטש שוין דאס איז דא א מוסר השכל פון דעם אבער באמת איז עס א מאדנע זאך. ולא עוד, און שפעטער איז ארויס געקומען א טעכנעלאגיע, און ס'הייסט, ס'הייסט א קעמרע, יא? ס'הייסט א, א מעכאנישע וועג וויאזוי מען קען מאכן א בילד פון א מענטש, מ'דארף שוין נישט אפילו קענען, ביז יעצט האסטו געקענט זאגן נו, אין הכי נמי, נישט קיין שום חידוש, ער מאכט א פיקטשער, צו א סטעטשו, צו ער פארעמט נאך וואס ס'זעהט, וויאזוי ס'זעהט אויס די מענטש, איז מורא'דיג נוצליך אפשר, יא, כ'דארף א פעספארט, כ'דארף וויסן ווער ער איז, אקעי כ'האב א בילד, אבער חוץ פון דעם איז גארנישט ווערט, אבער ס'דא אין דעם א קושי, ס'דא אין דעם א ארבעט, יא, ס'איז א שווער, נישט יעדער, איך קען נישט מאכן קיין פיקטשער פון א מענטש אויסזען ווי אים, אויסזען נישט ווי א צווייטע, איינער לערנט זיך, איינער איז א מומחה בדבר, ס'האט ער די פאך פון מאכן, פון נאכמאכן, ס'איז נאך אויך א פאך. נאכמאכן איז אויך א פאך, נאכמאכן גוט איז א גרויסן פאך, נישט יעדער איינער קען, רוב מענטשן קענען נישט, איינער וואס איז א ארטיסט, ער קען נאכמאכן, זאל טאקע, ווי מער ער קען, ווי מער מומחה ער איז, די שוואך די די די געלט וואס מען צאלט פארן ארטיסט איז פאר די מומחה'שאפט אז ער קען גוט מאכן א פיקטשער וואס זעט טאקע אויס ווי יענעם אקעי אזוי הוה אמינא שפעטער קומט קעמרעס ארויס און ווערט אפגעפרעגט די הוה אמינא ס'ווערט זייער שטארק אפגעפרעגט פרעגט זעהסט היינט איז שוין דא ביליג און יעדער איינער האט עס אין זיין טאש אמאל איז געווען אביסל טייערער עס ווערט מער און מער נפוץ מען קען, יעדער איינער קען מאכן א פיקטשער. ס'דא א מאשין, שוין די מאשין האט טאקע געהאט ערגעץ עפעס א חכמה, עפעס א, איינער האט עס אויסגעטראפן, שוין איז אלע, אים באקומט, אים זאל מען משבח זיין פארן אויסטרעפן א קעמרע. אבער חוץ פון דעם, יעדער איינער, נישט קיין חכמה, כ'דארף וויסן וויאזוי יענער האט אויסגעזען, נעם ארויס פון מיין טאש, מאך א בילד, שוין, א גוטן טאג, כ'ווייס וויאזוי יענער האט אויסגעזען. יעצט ווערט די ארטיסט, האט נישט קיין דזשאב, אקעי יא, איז ארויס פון, ארויס פון. ארויס פון ביזנעס ווייל מען דארף אים נישט, און אין הכי נמי דער וואס האט נאר געדארפט די ארטיסט פאר די פראקטישע זאך וויל וויסן ווי יענער זעט אויס דארף אים טאקע נישט קען ער קויפן א קעמרע ס'איז אסאך ביליגער ווי צאלן א ארטיסט. און ס'זענען טאקע געווען ארטיסטס וואס האבן געזאגט אויב אזוי אויב אזוי וואס פעלט אונז אויס מה לנו ולדבר הזה פארוואס זאלן אונז זיין די וואס מאכן נאך וואס די וועלט איז פעלט אונז נישט אויס אונז גייען מאכן ס'הייסט נאן רעפרעזענטעישאנעל ארט יא אונז גייען מאכן מחדש זיין און אלע מיני סאך וואס מען רופט מאדערן ארט און אזוי ווייטער קומט פון די איידיע אז כ'האב דאך נישט וואס נאכצומאכן נאכמאכן קען א קעמרע בעסער פון מיר איך קען דיר זאגן עפעס עפעס חידושים דעמאלטס ווערט א שאלה און וואס איז די חידושים וועגן ס'איז דאך נישט וועגן גארנישט ס'רעפרעזענטירט גארנישט ס'איז דאך סתם שטות והבל איז גרויסע חכמה נאר די תירוץ איז און דאס איז די אמת'דיגע תירוץ און ווער ס'איז עוסק אין דעם ווייסט אז ס'איז נישט אזוי. און ס'איז אמת סיי פאר איינער וואס איז א גוטע ארטיסט, ער קען מאלן מיט זיינע הענט, סיי איינער וואס איז א גוטע פאטאגראפער, ער קען מאכן פיקטשערס מיט זיין מיט זיין קעמרע. ס'איז אלץ גוטע כלים. ס'איז נישט אזוי אנדערש. ס'איז נאר די חילוק פון א קעמרע מיט א פעינט בראש, ס'איז דא א חילוק, אבער ביידע זענען טולס. די ארטיסט קען נישט מאכן אן קיין פעינט בראש, און די פאטאגראפער קען נישט אן קיין קעמרע. אקעי? און ס'איז דא טולס וואס זענען גרינגער. גרינגער פאר רוב אנדערע מענטשן צו נוצן. ס'איז אלץ פיין און זייער גוט. אבער דאס רעדט זיך אלץ פון די לעוול פון כלים, די לעוול פון מאשינס, ס'איז דא פרימיטיווע כלים, היינט איז דא נאך בעסערע כלים, ס'איז דא AI וואס קען מאכן, און אזוי ווייטער, ס'איז נאכאלץ א כלי, ס'איז נאכאלץ, נאכאלץ פון די לעוועל פון כלים, און אין הכי נמי, דאס אויף וויפיל א מענטש איז א כלי, ווייסט, אויף וויפיל א מענטש איז, איז ער נישט דווקא, לאו דווקא די בעסטע כלי, א מענטש דארף צו, דארף א, דארף א מענטש'ס האנט צו צוברעכן עפעס, איז א עלעפאנט קען בעסער צוברעכן, און אפשר א מאשין קען בעסער מאכן פיקטשערס ווי א מענטש, בסדר, נישט דאס איז מענטשליכקייט, יא, נאר וואס. איז נישט יעדער איינער כאפט דאס, אבער מ'דארף דאס כאפן. אז צו זיין א גוטע ארטיסט, צו זיין א גוטע פאטאגרעפער, דאס איז די זעלבע זאך. מיינט נישט צו גוט נאכמאכן וואס יענער זאגט, וואס ס'שטייט, וואס יענער איז, וואס ער זעט אויס. דאס איז אוודאי א חלק. אבער וואס ס'מיינט איז, אז ער האט א געוויסע בליק. מען קען אין אין פאטאגראפי רופט מען עס געווענליך פרעימינג יא פרעימינג איז זייער א גוטע ווארט מען נוצט עס אסאך הייסט אוואדע יעדע איינער קען מיט זיינע אייגענע אויגן קוקן לאמיר שוין א פאטאגראפער איז נאר ווען איך קען נישט ארום פארן אקעי איך דארף דארף נישט פארן איך קען לאמיר זאגן איך בין דארט דאס האב איך נישט גארנישט פון די פאטאגראפער ניין איך האב יא איך האב יא עפעס ווייל יעדע איינער וואס איז אין א צימער האט אויגן און קען זען טרי הונדרעט און סיקסטי דעגריס פון אלע זייטן ימין ושמאל וקדמה ונגבה קען אלעס זען אבער ווי אזוי זעהט ער עס? דאס איז שוין נישט די די וועלט פארסט דיך נישט צו זעהן אין א געוויסע וועג, פארקערט א מענטש, טאקע ווייל א מענטש האט א געוויסע מין הגבלה, יא ווען ער וואלט געווען גאט, גאט דארף נישט קיין קעמרעס טאקע, גאט ווייסט אלעס אזוי ווי ס'איז, און כאילו כביכול אויב ס'דא וואלט געווען אזא זאך פון גאט'ס מיינד, גאט'ס גאט'ס קאפ, און און זיין מחשבה איז אלעס אזוי ווי ס'איז, פונקטליך א קאפי, אדער אפילו נישט קיין קאפי, אבער נישט נישט יעצט אונזער סוגיא, די ווארט איז. ער איז נישט מצומצם. א מענטש איז מצומצם. אין אנדערע ווערטער, פאר א מענטש, כדי צו פארשטיין עפעס, כדי איך זאל אפילו צו זען, אפילו צו זען מיט מיינע אויגן, און כל שכן צו זען מיט א געוויסע מהלך, צו פארשטיין די סדר פון א זאך, צו פארשטיין וואס עס מיינט, די משמעות פון א זאך, די מינינג פון א זאך, צו פון אפילו פון א בילד, יא, א בילד האט א געוויסע יופי, עס האט א געוויסע שיינקייט, אפילו צו זען שיינקייט, דארף מען האבן, מען רופט עס א איי, יא, דארף מען האבן א אויג, צו קענען זען. און די אויג מיינט, למשל. אז איך קוק און די די מאשינערי פון א מענטש'ס אויג טוט עס שוין אליינס ווייל ס'איז געבויט מיט שכל, אבער אין א גרעסערע לעוועל דאס איז די חכמה, אז איך קוק אויף א אויף א לענדסקעיפ, איך גיי אין די בערג, יעדער איינער קען גיין אויף די בערג, און מען קען זען, אסאך מענטשן ווען זיי האבן קעמרעס און מען קען מאכן א בילד פון די בארג, שוין א בארג איז אפשר א גרינגע זאך, אבער נישט אזוי גרינג, מען דארף קענען עפעס, ס'איז דא עפעס וואס מען לערנט זיך ווען מען לערנט זיך וויאזוי צו נוצן דעם דעם מאשין די קעמרע, און די עיקר זאך וואס מען לערנט זיך איז ווי צו צו טשוזן די ריכטיגע פרעימינג, ווי אזוי ס'דארף זיין צו ווייזן גענוג חלקים, גענוג פון די הימל, גענוג פון די ביימער, גענוג פון די פון די ערד, וואטעווער ס'איז, און יעדע און יעדע זאך האט זיך זיינע הלכות און זיינע מהלכים, וואס דאס וועט ארויסברענגען די שיינקייט פון די פון די סין יא ער לייגט נישט צו זיין אייגענע שיינקייט זעלבע זאך א ארטיסט יעצט קען מען עס צוריק גיין צו פארשטיין אויך די ארטיסט וואס ער מאכט האט אפילו מער פרידאם יא ער מוז נישט אפילו נוצן ער האט א א כלי וואס איז מער פראוויזאריש עס מאכט נישט אזעלכע גוטע פיקטשערס אבער וועגן דעם קען ער ארויסברענגען בעסער און עס איז דא זאכן מענטשן מיינען א קעמרע למשל דאס איז די קלארסטע ס'איז וואס ס'איז ניין ס'קען זיין א געוויסע זון קען זיין אז ער, לאמיר זאגן ער לייגט צו עפעס א קאליר, יא, ער מאכט עס אביסל מער ווי ס'איז לכאורה איז אין די קעמרע, אבער א קעמרע איז נאר א געוויסע וועג פון מאכן א פיקטשער, און ס'דא אין דעם טעכניש ווי מ'קען אריינגיין אין דעם, אבער ס'דא אנדערע וועגן, איך מיין צו זאגן למשל, כ'וועל זאגן א פשוטע זאך, למשל אז ס'דא א קליינע פיקטשער און א גרויסע פיקטשער, היינט קען מען זען, כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן דעם אותיות זעירות, יא, גייסט אין אין אין טוויטער און פעיסבוק און כ'ווייס אין וואטסעפפ, ס'דא קליינע פיקטשערלעך פון די מענטשן מיט וועם מ'רעדט, און ס'איז א פילע פיקטשער, יא, ס'האט איך ווייס וויפיל פיקסעלס, ס'פעלט נישט אפ גארנישט, די נאז איז ווי די, די נאז איז און די קאלער איז ווי די קאלער איז און די אויגן איז ווי די אויגן איז און יעדע האר פון די בארד איז דא דארט, ס'פעלט נישט גארנישט פון די פיקטשער, זייער ווייניג ארטיסט וועלן קענען מאכן אזא דיטעילד פיקטשער. אבער ס'פעלט איין גרויסע זאך, ס'איז צו קליין. יעצט צו קליין רעד איך נישט, אוודאי ס'איז נישט די מענטש, יא, ס'איז ס'איז נאר א פיקטשער פון די מענטש, ס'קען זיין קליין, אבער שטעל דיך פאר ס'קומט איינער און ער מאכט א בלאו אפ פיקטשער, ריזיג גרויס, לאמיר זאגן אפילו גרעסער ווי א מענטש איז אמת'דיג, יא. זאג נישט אז ס'דארף זיין איינס אויף איינס פונקטליך אזוי ווי ס'איז, דאס איז טאקע נישט אינטערעסאנט. אבער אמאל נעמט איינער און מאכט אזא פיקטשער פון דרייסיג פיס הויעך. וואס און וואס געבט דאס ארויס? יא, פרעה האט געהאט אזא פיקטשער, אזא סטעטשו. וואס געבט דאס ארויס? ס'געבט ארויס עפעס מער אמת וואס א קעמרע קען ארויסגעבן, אפילו מער אמת ווי איך וועל מאכן פונקטליך, ער איז זעקס פיס הויעך, כ'מאך א זעקס פיס הויכע פיקטשער. אבער ווען איך טרעף דעם מענטש, איך טרעף דעם מלך, פילט ער נישט זעקס פיס הויעך, רייט? ער פילט הונדרעט פיס הויעך. דאס איז וואס איך זעה מיינע אויגן נישט נאר מיט מיינע פילינגס א מלך ער זיצט אויף א שטיל ער איז הונדערט טויזנט פיס הויך אה סאו כדי דאס ארויסצוברענגען איך מאך א סטעטשו וואס איז הונדערט פיס הויך און די סטעטשו האט געבן מער אמת ס'האט געט א בליק א געוויסע בליק א געוויסע וועג פון מדגיש זיין א געוויסע בליק רייט ס'פרעימט עפעס אדער איך וועל לייגן נעבן די קעניג זיין שטיל איך וועל לייגן נעבן דעם זיין שטעקן איך וויל דיך ווייזן א געוויסע בליק וואס ס'געט ארויס מער אמת'דיג נישט ער טוישט נישט גארנישט אבער די זאך גיבט עס ארויס אין א נייע בליק, דאס איז די וואס מען רופט די ארטיסטיק איי, יא. עס קען, די חכמה פון א ארטיסט, און אוודאי וועגן דעם די זעלבע זאך, אפילו ער מאכט עבסטרעקט ארט, רעדט ער פון עפעס, צו ער רעדט פון א פילינג, צו ער רעדט פון א זאך וואס ער האט געזען, און ער וויל עס ארויסגעבן בעסער ווי ער, ווי ס'איז, בעסער ווי דו קענסט עס ארויסברענגען מיט א קעמרא, נו, איז אמאל איז ער מוצלח, אמאל נישט, אבער דאס איז די, דאס איז די חכמה, און דא קען מען זען א זייער פשוט'ע זאך, יעצט גיי איך אלעס עד כאן המשל. די גאנצע זאך קען די גאנצע כל המראה הזה וכל החזיון הזה קען מען צושטעלן צו דברי תורה אוואדע צו זיין א קאפי מאשין אזוי ווי מען זאגט א חמור נושא ספרים א וואס מען רופט א פאטאגרעפיק מעמארי פאטאגרעפיק מעמארי איז א שלעכטע זאך לדעתי הייסט אוואדע איז א גרויסע מעלה סיני ועוקר הרים פעלט אויס און אזוי ווייטער אבער אפילו א סיני מיינט נישט אמת'דיג דאס איינער קען געדענקען יעדע מימרא יעדע פסוק אין ש"ס יעדע פסוק אין תורה יעדע מימרא יעדע דף אין ש"ס נו מיין קאמפיוטער געדענקט בעסער פון אים בעסער פון רבי חיים קנייבסקי בעסער פון רבי שיע כהן בעסער פון יעדע בקי שבעולם קען די קאמפיוטער אוודאי די קאמפיוטער קען אין א געוויסע וועג מ'דארף זיין קלאר וועגן דעם יא קאמפיוטער קען נאר לויט פונקטליך וועלכע ווארט שוין היינט איז שוין דא בעסערע סוירטש מיט AI וואס קען אפילו נישט נאר די פונקטליכע ווארט ער קען אפילו אפשר דאס איז מיין קאמפיוטער געדענקט יעדע זאך ער קען בעסער איז עס א שאד צו לערנען א שאד צו לערנען זיך מוטשענען אויף צו זיין א זאך וואס א קאמפיוטער קען בעסער איך מיין נישט דא ווייל אונז האבן עפעס א רעיס מיט א קאמפיוטער וואס איך מיין איז. אז דאס איז אלס קיינמאל גארנישט ווערט געווען ווייל עס איז אוודאי עס איז ניצליך עס איז געווען ניצליך אזוי ווי די גמרא זאגט מען דארף סיני עדיף ווייל מען פעלט דארף מען אפשר היינט וואס איז דא א קאמפיוטער דארף מען אים שוין נישט אדער אפשר שבת דארף מען אים נאך איך ווייס ס'איז אוודאי נישט אינגאנצן אמת ווייל יעדע מאל וואס א מענטש לערנט איז נישטא נאר דאס אבער דאס איז כ'וויל מסביר זיין וואס וואס דארף איך וואס וואס וויל איך איך וויל נישט נאר מאכן א קאפי דאס הייסט איך וויל נישט נאר די תורה אן א חידוש און דאס טוט דאס איז זייער בארינג אבער וואס וויל איך יא און איך וויל אויכעט נישט וויל אוודאי אויכעט נישט סתם האקן סתם האקן זאכן סתם רעדן וואס איך זאג און נישט וואס די תורה זאגט נישט דאס איז אינטערעסאנט בכלל וואס וויל איך איך וויל א נייע פרעימינג איך וויל אריינלייגן די תורה די זעלבע תורה די זעלבע אמת אין א נייע פרעים איך וויל דיך געבן א א אויג, א ארטיסטיק אויג, וויל באקענען דאס הייסט א תלמיד חכם. פאר דעם זאגט די גמרא איינע פון די גרויסע זאכן וואס א חילוק פון א תלמיד חכם מיט א עם הארץ, ווייל מען טראסט אים, ער קען מען איז מחזיר ל ע, מען זאגט פון א תלמיד חכם איז אין הלכה שטייט אז דאס הייסט א תלמיד חכם איז ער מחזיר אן אבידה בטביעת עין, יא, הייסט ער האט א גוטע אויג, ער קען זען, ער קען זען אויף א כלי, יא דאס זעט אויס ווי מיינס, איך קען איך קען נישט מסביר זיין פונקטליך די סימנים, איך בין נישט קיין מאשין, א מאשין וואלט דאך דאס געקענט זאגן. דאָ זאָגט ער האָט אַ טבֿיעת עין, כ'האָב דאָך נישט געזאָגט אַ טבֿיעת עין אין די סוגיא. האָט אַ טבֿיעת עין, ער קען זען, דאָ שטייט דאָס, דאָ שטייט נישט דאָס, ער האָט זאָגן פּינקטלעך יעדער וואָרט, וווּ שטייט עס פּינקטלעך און ווי אַזוי? ער האָט אַ געוויסע פֿרעימינג, האָט אַ געוויסע וואַנטעדזש-פּוינט פֿון וווּ ער קוקט, האָט אַ געוויסע בליק, ווי אַזוי ער פֿרעימט די תּורה, ווי אַזוי ער פֿרעימט די וועלט, און פֿון דעם, דאָס, דאָס לערנט מען, דאָס איז די תּורת-אָדם, דאָס זענען חדושי-תּורה, באמת, אַלע חדושי-תּורה זענען נײַע צירופֿים, קען מען זיי רופֿן, אָדער נײַע פֿרעימינגס, אָדער נײַע וועגן ווי אַזוי צו קוקן אויף די תּורה, דאָס איז די אמתע חדוש. איז עד כאן הקדמה חשוב מאוד וועגן וואס אונז ווילן טון ווען אונז זאגן חידושי תורה. און דאס איז וואס אונז זוכן, אונז האבן געזאגט אז מיר דארפן זוכן א נייע א נייע ענגל יעדע יאר, מיר דארפן נישט זוכן א נייע לערנען א נייע זאך, דאס איז אויכעט גוט, אבער זוכן עפעס א נייע פלאץ פון וואו צו קוקן וואס יעצט ארגאניזירט זיך די גאנצע תורה אנדערשט, דאס איז די די עיקר זאך. יעצט וואס וואסארא זאך איז דא? אונז איך ארבעט אויף א פראדזשעקט בענין הזוהר, פראדזשעקט איז בעצם קען מען זאגן אויסצופיגערן וואס די בליק פון די זוהר איז אויף די סדרה, לאמיר מסביר זיין אזוי, ס'דא די זוהר איז געשריבן א ספר, איז געשריבן על סדר התורה, אזוי איז עס אלס געדרוקט, ס'דא געווען אסאך מפרשים וואס האבן געטראכט אז אפשר איז בכלל נישט ריכטיג אז ס'איז באמת א ספר על התורה, פארוואס טראכטן זיי אזוי? ווייל די זוהר איז דאך כדי צו זאגן צו זיין א פירוש על התורה דעמאלטס פעלט נישט אויס קיין זוהר די זוהר עס פעלט עפעס פירושים על התורה אפילו מדרשים די אלע סארט גוטע פירושים על התורה איז געווען פאר די זוהר און נאך די זוהר אינמיטן די זוהר כמעט קיינער נישט לערנט נישט די זוהר כדי צו טרעפן פירושים על התורה קיין שום מקובל האט נישט געלערנט די זוהר ווייל געבאדערט א פסוק חומש און געוואלט לערנען זוהר אויף דעם קען מען קוקן אין רשי און אבן עזרא און רמבן און רדק כ'ווייס

און וועגן דעם וויבאלד ס'איז נישט געווען אינטערעסירט און אסאך מפרשים רוב מפרשים אפשר ס'איז בכלל נישט אינטערעסירט אזוי שטארק אין וואס וויאזוי קאנעקט זיך די זוהר מיט די תורה וואס וויל ער פונקטליך פון די תורה יא אמת די זוהר איז איז א געוויסע חכמה איז א חלק זייער וויכטיגע חלק פון חכמת הקבלה א וויכטיגע חלק דאס מאכט עס אנדערש פון אסאך אנדערע מיסטיסיזמס און פילאזאפיעס וואס זענען דא וואס זענען אפשר אין די ווארט וואס זיי זאגן זענען ענליך אבער די זאך וואס די זוהר טוט וואס זיי טוען נישט איז ער איז מסביר לויט דעם ענינים פון די תורה וואס דאס רופן פנימיות התורה למשל איינער וויל וויסן וואס הייסט עס אבות יא ס'דא אבות אברהם אבינו אונז לערנען אין בראשית אבות וואס די ענין פון דריי אבות אבות הן הן מרכבה אה די זוהר וועט דיך מסביר זיין די ענין וואס מיינט אבות אבות מיינט חסד גבורה תפארת וואטעווער ס'מיינט ווילסט וויסן וואס ס'מיינט קריעת ים סוף? וואס ס'מיינט פסח? די זוהר וועט דיך מסביר זיין וואס ס'מיינט פסח על פי דרך הקבלה. אקעי, נאך א זאך, ס'הייסט סטעפ וואן, לעוועל וואן פון קבלה, פון די זוהר וואס מענטשן זענען אינטערעסירט אין איז די עצם חכמה, יא? ס'דא, לאמיר זאגן ס'דא צען ספירות און היכלות און מלאכים און פונקטליך וויאזוי די וועלט ארבעט, דאס איז, דאס איז די חכמה. נאכדעם איז דא א סעקאנד זאך, לויט די חכמה קען מען מסביר זיין וואס מיינט תפילין, וואס מיינט שבת, וואס מיינט ציצית, וואס וויאזוי דאווענט מען, וואס איז כוונת התפילה, וכו' וכו', דאס איז א זייער וויכטיגע חלק פון חכמת הקבלה. ביידע פון די חלקים האבן גאנץ ווייניג צו טון מיט א פירוש על הפרשה, א פירוש על התורה, א, מ'קען אלעמאל זאגן, מ'קען טרעפן די פסוק וואס רעדט פון מעשה בראשית און דארט מפרש זיין די צען ספירות, מ'קען טרעפן די פסוק וואס רעדט פון תפילין, און דארט מפרש זיין די ענין סוד פון תפילין, און די אמת איז די זוהר טוט דאס אמאל, אבער ס'זעט דאך זייער קלאר אז די זוהר טוט נישט נאר דאס, ער לערנט דאך די פרשת השבוע, און דאס רוב מפרשים רוב מענטשן האבן געלערנט זוהר, זיי זענען נישט געווען אינטערעסירט אין דעם בכלל, סאו וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געזאגט נו סתם די זוהר בעצם איז עוסק אין ענינים, ענינים פון תפילין, ענינים פון אברהם אבינו אפילו, און אזוי ווייטער.

נו, ווי מען האט גערעדט פון פרשת בראשית האט עס אריינגעשטעלט אין פרשת בראשית, ווי מען האט גערעדט פון פון נח פון די תיבה האט עס אריינגעשטעלט אין פרשת נח, אבער נישט אז בעצם די סדר הלימוד האט צוטוהן מיט פרשת נח. איז עד כאן, דאס איז די הוה אמינא, דאס איז די שיטה פון פארשידענע מפרשים אין די ענין פון די סדר הזוהר, אבער ואני אומר. מיך זעט דאס פשוט נישט אויס ריכטיג זעט אויס פשוט נישט כ'האב א דרש וואס קען עס מיישב זיין זעט מיך נישט אויס די פשט זעט מיך אויס אז ווער עס לערנט זוהר על הסדר זעט אז ס'איז זייער קלאר זייער ריכטיג אז ס'איז געשריבן על סדר הפרשיות און בעזרת השם איך שרייב צו מיין פארעס א ראיות און און פרטיש'דיגע ראיות אז מ'קען דאס זען אז ס'איז טאקע געשריבן על סדר הפרשה און ס'שטימט צו זיין אזויווי א פירוש על הפרשה וואס מ'קען פראוון פון די וועג וויאזוי די זוהר ארבעט דאס איז נישט נישט פאר די שיעור ממש. אבער וואס איז די נפקא מינה פון וואס לגבי וואס איך זאג פון דעם איז האט צו טון מיט ממש וואס אונז האבן יעצט גערעדט דאס הייסט ס'איז נישט אמת אז די זוהר זוכט אן אסמכתא פון אדער אפילו צו מפרש זיין די ענין פון די ענינים וואס שטייען אין די פרשה לפי דרך חזל, ס'איז נישט ריכטיג. די זוהר לערנט די תורה, אזוי ווי יעדע איד לערנט, קומט פרשת לך לך לערנט ער פרשת לך לך, דאס טוט די זוהר אויך. אויך א איד האט געגאנגען אין שול, געהערט קריאת התורה, געלערנט שנים מקרא, וואטעווער ס'איז, ער האט געלערנט די פרשה. אה, נאר, אזוי ווי איך זאג, סך הכל, דער זוהר, זיין חכמה, די חכמת הקבלה וואס ער האט, און בכלל די השגה, נישט נאר די פרטים פון קבלה זענען איין זאך, אבער די סארט לעוועל, די סארט לעבן וואס ער גיבט, די סארט מוחין וואס איז דא, דאס האט אים געגעבן אן איי, ס'האט אים געגעבן אן אויג, ס'האט אים געגעבן א וואנטעזש פוינט, ס'האט אים געגעבן א נקודת מבט רופט מען עס אויף עברית, ס'האט אים געגעבן א פלאץ פון וואו צו שטיין, אזוי ווי בלק, יא, דאס איז דער ציור פון די תורה, זוהר טרעפט אלץ און בלק נעמט בלעם און ער זאגט יא שטעל דיך אויף אויף דעם הויכן בארג במות בעל ותראה משם יא אפס קצהו תראה וכולו לא תראה פון דא וועסטו זעהן וועסטו זעהן אנדערש יא ביז יעצט בלעם געזעהן ווי ארץ ישראל זעהט אויס זייער גוט אפשר מ'וועט קוקן פון די בעק וועט עס נישט אויסזעהן גוט יא דאס איז די זוהר די זוהר די גאנצע זוהר איז אז אז עפעס א בארג ווי מען קען זיך אויפשטעלן און זעהן די תורה תראה משם פון אויף א אנדערע אופן און ממילא אוואדע דארף מען עס טאקע זעהן ער וויל נישט נאר און זאגן מען קען מפרש זיין די ענין אדער די ענין איז אזוי און ווי און זאגן אויפן סדר הפרשה ניין ער איז אינטערעסירט געוויסע זאכן ער זעהט די זאכן די זאכן וואס די נושאים זענען אים מעסיק יא די די נקודות וואס ער איז באשעפטיגט אין די קשיות וואס שטערן אים די מחשבות וואס גייען אין זיין קאפ ס'איז טאקע זיינע מחשבות ס'איז זיינע ס'איז זיין אמת ס'איז נישט די אמת יעצט נישט קאפי פעיסט פון די תורה נישט דאס נישט דאס הייסט א בעל השגה נישט דאס הייסט א תלמיד חכם ס'איז זיין השגה ס'איז זיין נשמה ס'איז זיינע מח אבער די מוחין זענען נישט נאר עפעס א היכי תמצי, אה, ולפי זה יש לומר, אה, ס'איז א בארג, ס'איז א פלאץ וואס אויף דעם קען מען זיך אויפשטעלן און זען די תורה, פון דעם יעצט, אה, מאכט א פיקטשער, וואס די גאנצע תורה איז, זוהר איז איין הגדרה, זוהר איז פיקטשערס פון די תורה דורך די בליק פון די חכמת הזוהר. אה, דאס איז א אנדערע וועג פון פארשטיין. יעצט אוודאי קען מען זען. און דאס איז א זאך וואס אויך איך וויל פרואוון אין פרטי פרטים, אבער דאס איז וואס איך וויל, דאס איז א נייע, דאס איז מיין נייע וואנטעדזש פוינט אויפן זוהר וואס איך וויל אפשר פרובירן אויסצופירן די יאר, אין די סדר הפרשות וואס אונז גייען לערנען וויפיל אונז קענען, צו רעדן וועגן די סארט נקודות אין די זוהר. פארוואס ווייל איך זעה יעדע פרשה א פרשה פון זוהר איז זייער גאנץ לאנג ובפרט פרשת בראשית שמות ויקרא אפשר יעדע פרשה קען זיין צוואנציג פאר דרייסיג פופציג בלאט פון זוהר און ס'גייט אדורך אסאך מאל די גאנצע דיון פון די פרשה לך לך רעדט וועגן די וועגן אברהם אביני'ס לך לך און שפעטער רעדט ער וועגן די גיין קיין מצרים שפעטער רעדט ער וועגן לוט שפעטער רעדט ער וועגן סדום שפעטער רעדט ער וועגן די מלחמת ארבעה וחמשה שפעטער רעדט ער וועגן ברית מילה באריכות אלע ענינים וואס רעדט זיך פון די פרשה גייט ער דורך די גאנצע פרשה וואלסטו געקענט מיינען אז ווען ער קומט אן צו די פרשה פון ברית מילה שוין זאגט ער פריש אויף די ענין פון ברית מילה ס'האט נישט קיין שום שייכות פונקט עס איז אין איין פרשה ס'האט נישט קיין שום שייכות מיט די ענין פון לך לך למשל ס'איז איין ענין איז דא נאך א ענין גראדע ליינט מען עס אין די זעלבע וואך, אבער אזוי איז טאקע לפי ענינים, ווייל איינער לערנט די תורה לפי ענינים, נישט לפי פרשת השבוע, אזוי קומט אים אויס. ווען מען קוקט אריין אין די זוהר הקדוש זעט מען אבער נישט אזוי. מען זעט זייער קלאר, און איך זע דאס יעדע פרשה וואס איך לערן, און דארף איך אגעין, מיט בעזרת השם, אה, מען דארף דאס פראוון, דאס איז, טו מיך נישט גלייבן, אבער וואס עס זעט מיך אויס איז, אז ס'איז דא יעדע וואך, און פארוואס איז אזוי, ווייל ער לערנט, ווייל דאס איז די פרשה פון די וואך, היינט, דער מענטש, מיסטער זוהר, דער ווער ס'איז, רבי שמעון, רבי אלעזר, דער חכם, אזוי, ווער ס'איז, ער איז דאך היינט באשעפטיגט מיט עפעס, און ממילא, פון וועלכע פרשה ער גייט לערנען, צו ס'איז וועגן ברית מילה, צו ס'איז וועגן לוט, צו ס'איז וועגן סדום, צו ס'איז וועגן אבימלך, וועגן וואס ס'איז נאר וועגן, גייט עס זיין אינטערפרעטעד, גייט עס ווערן געקוקט אויף מיט די גלעזער וואס ער האט היינט אנגעטון. מילא קען מען זען יעדע פרשה אפילו אין חלקים וואס לכאורה האט נישט קיין שייכות איינס פון די צווייטע יעדע פרשה איז דא איינס אדער צוויי אדער דריי איך מיין אז ס'איז טאפס דריי אפשר מען קען מאכן א גרעסערע ליסט זאכן נושאים וואס מען קען זען אז ער רעדט פון דעם פון אנהייב פרשה ביז סוף פרשה דאס איז איינע פון די זאכן וואס ליגן אים אויפן קאפ אויף היינט אין אנדערע ווערטער דאס איז די בליק פון וואס ער קוקט אויפן פרשה די וואך און יעדע פרשה האט אזעלכע זאכן קום איך אן פרשת לך לך איך זאגן צוויי אדער דריי זאכן וואס וואס זעהן אויס פון די זאכן און אפשר קען מען מפרש זיין די זאכן און מפרש זיין אין איינע פון די זאכן וואס דאס טוט צו די פרשה יא וואס אזא בליק טוט צו די פרשה און נישט נאר צו איין פרשה נאר צו אסאך פרשות צו אלע עניני הפרשה איז אזוי איין זאך וואס די זוהר איז ביזי מיט די וואך פרשת לך לך איז די ענין יעדע איינער וואס לערנט קבלה ספרים יעדער וואס לערנט זוהר ווייסט די יסוד וואס הייסט באתערותא דלתתא אתער לעילא. דאס איז א כלל וואס כלל פון קבלה. און ווי שטייט עס? ווי שטייט עס אין זוהר? אזוי דארף דאך שטיין אלע עניני קבלה שטייט אין זוהר. מסתמא שטייט עס די זוהר נוצט עס זיכער אסאך מאל, יא. אין יעדע מצוה און אזוי ווייטער. אבער עס איז דא א פלא א פלאץ לפחות אין די פרשה זעהט מען דא וויל ער רעדן וועגן דעם דא איז ער עוסק אין דעם ס'גייט אים אויף זיין קאפ זיין בליק איז אז דא ער איז ביזי ער איז באשעפטיגט מיט די מיט די ענין פון באתערותא דלתתא אתער לעילא נאך א זאך וואס ער איז ביזי מיט. איז די ענין פון אויפשטיין בחצות לערנען תורה, דאס האבן מיר שוין געלערנט אפאר מאל וועגן זוהר אסאך פרשיות הייבן אן הייבן אן צו רעדן וועגן דעם דאס איז געווען די מנהג פון די חכמי הזוהר זיי האבן אויפגעשטאנען בחצות און דעמאלטס האבן זיי געשריבן די זוהר לכאו' אדער געלערנט די ענינים פון די זוהר, אבער אין פרשת בראשית פון ספר בראשית דא איז די ערשטע מאל וואס ער רעדט וועגן דעם. און נישט נאר ער רעדט וועגן דעם די אנהייב פון די פרשה, ער רעדט וועגן דעם א גאנצע פרשה, האלט, האלט אין איין רעדן וועגן דעם און מאריך זיין וועגן דעם, און מאריך זיין, ס'הייסט דאס איז די סוגיית היום, ס'האט אפשר א צוטוהן עפעס מיט די פריערדיגע סוגיא וואס מ'האט געזאגט, אבער דאס איז די צווייטע סוגיא וואס האט זיכער צוטוהן מיט די ענין פון די פרשה, אקעי? ס'דא נאך זאכן וואס האבן צוטוהן זיכער מיט די ענין פון די פרשה, גערעדט פון דעם דרך הספירות, די ענין פון אברהם אבינו וואס איז געגאנגען צו די מדת המלכות, דורך מידת החסד. כ'גיי שוין זיכער נישט רעדן וועגן דעם היינט, סאו מ'קען עס לאזן פאר א צווייטע מאל. און דאס זענען די צוויי זאכן וואס מ'זעט אפשר דריי, פיר, פינף מאל אין די פרשה, און אויף יעדע זאך זוהר רעדט נאכאמאל וועגן דעם. איז איך וויל איין משהו געבן א א בליק אויף ווי אזוי מ'קען זען אז די בליק פון באתערותא דלתתא איתער לעילא טוישט ווי אזוי מ'זעט אויס זען די פרשה. די ערשטע זאך וואס ס'טוישט, די ערשטע זאך וואס עס מאכט א נפקא מינה, איז אויף די גרויסע מעשה פון לך לך. אברהם אבינו איז געגאנגען קיין ארץ ישראל, און די זוהר און די דרוש פון די פרשה מוטשעט זיך מיט א קשיא וואס אלע מפרשים מוטשענען זיך, אז ער האט שוין געווארן אנגעהויבן צו גיין, שטייט אין ווער ס'לערנט סוף פרשת נח זעט אז תרח מיט זיין משפחה האבן שוין אנגעהויבן צו גיין פון אור כשדים צו ארץ כנען. און געווארן סטאק אין חרן, אזוי שטייט אין לעצטע פרשה. איז וואס איז פשט ויאמר השם אל אברהם לך לך? ער ווייסט דאך שוין. דא מפרשים האבן טאקע געזאגט אין מוקדם ומאוחר בתורה דער אבן עזרא, וכבר אמר לך לך האט שוין געזאגט פאר דעם לך לך פאר דעם איז ער טאקע געגאנגען לכתחילה. דער זוהר וויל נישט לערנען אויף דעם סדר, דאס איז א חידוש, די פשט איז דער זוהר די תורה גייט על הסדר. איז מוטשעט מען זיך, וואס איז די פשט? און נאכדעם איז דא נאך קשיות, תרח איז אפשר דער בכלל, פארוואס רעדט מען פון אברהם? תרח האט שוין געוואלט גיין אין כנען. איז אפשר אויף דעם איז געקומען לך לך? שוין דאס איז שוין זייטיגע ענינים פון די דרוש פון די פרשה וואס מען דארף פארשטיין. אבער טיפער מער ברייטער די שאלה פון א טעכנישע שאלה וואס פשט פון די ויאמר נאכדעם וואס ער גייט שוין בעצם ברענגט אונז באמת צו אסאך א ברייטערע און א טיפערע שאלה אויף די גאנצע זאך פון אברהם אבינו אונז קוקן אויף די פרשה ווי די פרשת הבחירה של אברהם אבינו וואס שטייט אין אנדערע נביאים אתה אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים שטייט נישט אין חומש דער לשון דא אבער עס קומט אויס אין די נביאים עס קומט אויס פון די היסטארישע בליק אויף אברהם אבינו אז דא אין די פרשת לך לך דאס איז ווי די אייבערשטער נעמט אים ארויס ער נעמט אברהם אבינו ער מאכט אים פאר אברהם אבינו אזוי ווי מען זעט די גאנצע המשך הפרשה ער געבט אים קינדער ער געבט אים ארץ ישראל דאס איז די התחלת המעמד היסוד פון ישראל פון כלל ישראל פון וואס עס מיינט צו זיין א איד וואס דאס די תורה איז וועגן אבאוט דעט דעטס די מעין סטארי אוו די תורה יא איז זיך אלעמאל דא די שאלה אזוי ווי דער מסילת ישרים זאגט מען דארף פרעגן וואס איז וואט דיד אברהם אבינו דו צו זיין אברהם אבינו במה וואס איז די בחירה וואס האט נישט אז מען קען פרעגן וואס האט ער געטון פאר וואס האט ער געטון אז דער אייבערשטער האט רוצה געווען הביטו אל אברהם אביכם ווי דער נביא זאגט אדער מען קען פרעגן בעסער פון וואס באשטייט די בחירה יא מיר לערנען אלעמאל אז פון פארשטיין די סיבה פון א זאך פארשטייט מען בעצם וואס די זאך איז יא אונז ווילן נישט נאר וויסן אקעי וועלכע מצוה האט אברהם אבינו געטון אז דער אייבערשטער האט אים ליב געהאט לאמיר טרעפן וועלכע מצוה אבער בעצם ווילן אונז דא לערנען וואס מיינט דאס אז דער אייבערשטער האט אים ליב געהאט וואס מיינט עס דער אייבערשטער האט גענומען אברהם אבינו ואולך אותו בכל ארץ כנען ואתן לו את ארץ כנען ואתן לו בנים און אזוי ווייטער וואס מיינט עס וואס איז די איידיע פון זיין אברהם אבינו יא די זוהר זעהט אין די נקודה אז בעצם תרח מיט אלע חברה זענען שוין אנגעהויבן צו גיין צו כנען, אנדערע ווערטער אברהם אבינו האט שוין געטראכט פון גיין צו כנען, ערגעץ ווי איז אוועקגעפאלן תרח און לוט, איז דא די גאנצע פרשה דא וואס מ'דארף לערנען, א טיפע פרשה, וואס גייט פאר מיט די לוט, וואס איז די, וואס איז דער רמז פון דעם. אבער פון דעם לערנט די זוהר. אז וואס מאכט אברהם אבינו פאר אברהם אבינו פון וואס באשטייט די בחירה ביי אברהם ביי אברהם איז נישט געקומען פון זיך אליינס נישט פשט אזוי ווי ס'דא אפשר אנדערע וואס ווילן טאקע זאגן אז אברהם אבינו האט געטון עפעס א מצוה אדער סתם פאר נאו ריזן און דער אייבערשטער האט געזאגט לך לך ניין נישט גייט נישט אזוי נישט דא אזא זאך נישט דא קיין דבר עליון וואס קומט פון זיך אליין אזוי ווי דאס אזוי ווי א איש ואישה אזוי ווי א יחוד נישט דא קיין איינזייטיגע יחוד איינזייטיגע יחוד הייסט רעיפ יא נישט דא אזא זאך דער אייבערשטער פירט זיך נישט אזוי זיכער, אבער מיר לערנען אזוי אז אלץ א נבואה, איז אזוי ווי א סארט יחוד, נאך דאס איך וויל דאס זאגן, יא און ס'איז א לשון פון בעל הסולם און אנדערע, אז דער אייבערשטער זאל זיין א נביא פאר איינער, איינער זאל זאגן לך לך פאר איינער, איז ממש, עס איז אזא אווערפאוערינג זאך, יא ס'הייסט ס'נעמט איבער א מענטש'ס לעבן, אזוי ווי דער אברהם אבינו, מארצך וממולדתך, ווער א אנדערע מענטש, דאס נישט, טאר דאס נישט טון פאר א מענטש, פשוט לויט ווען ער בעט נישט, קוים וואס ווען ער בעט יא טאר מען אים עס טון, ס'איז אונס.

מ'טאר נישט מאכן א מענטש אויס מענטש נישט קיין וועג עס איז טאקע עס איז ממש אונס נאר ס'מוז זיין ברצון אנדערע ווערטער אזוי ווי יעדע יחוד כדי ס'זאל זיין א יחוד אה דער זוהר ניצט די לשון פון א לעכט כדי אז דער שווארצע חלק דער לעכט לעכטיגע חלק פון א פייער זאל שיינען דארף ער זיין קאנעקטעד מיט די שווארצע חלק יא ווער ס'קוקט אויף א לעכט וועט זען אז ס'דא א שווארצע חלק פון אונטן וואס דאס כאפט זיך אן אין די פתילה עס געט אים די וואס ער פארברענט, און פון אויבן פון דעם וואקסט ארויס אזוי ווי א מער לעכטיגע חלק, דאס הייסט נהורא אוכמא און נהורא חיוורא, דאס איז די דימוי וואס די זוהר זאגט, ס'קען נישט זיין די לעכטיגע חלק פון די פייער, די רויטע, די ווייסע, די געלע חלק, אן די בלויע חלק, אן די שווארצע חלק, נישטא אזא זאך. און דאס הייסט זאגט דער זוהר הבא לטהר מסייעין אותו אוודאי איז מסייעין אותו און די מסייעין אותו איז אסאך מער וואס א מענטש קען זיך פארשטעלן יא צו מאכן א מענטש צו מאכן א מענטש פאר א נביא צו מאכן א מענטש פאר אברהם אבינו דאס איז אין לך דבר גדול מזה אבער ס'קען נישט געשען פון זיך אליין ס'נישטא אזא זאך. ס'מוז זיין זאגט ער ס'מוז זיין אז אברהם אבינו האט שוין אליינס געוואלט גיין צו ארץ כנען פאר דער אייבערשטער האט אים געזאגט צו גיין צו ארץ כנען זייער א טיפע זאך ווייל מען קען זיך טועה זיין אין דעם אבער דאס וואס ער זאגט ס'מוז זיין ווייל ס'נישט דא קיין זאך נישט דא אזא זאך דער אייבערשטער נישט קיין מאנס דער אייבערשטער נישט מאנס קיינער אפילו אויף מדריגות רוחניות און כל שכן אויף מדריגות רוחניות און דאס באמת איז דער תירוץ אבער אונז מיט פרעגן דער תירוץ יא וואס בין איך נישט אברהם אבינו יא ס'איז געווען דער דער דער רבי רש"ב האט געלערנט פרשת וירא און געקומען צו דער רבי און זאגט דער אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר אברהם אבינו און זאגט וואס דער אייבערשטער ווייזט זיך פאר מיך גוטע שאלה, יא. די תירוץ איז ווייל ווייל די ווילסט נישט. ווייל די אייבערשטער איז נישט קיין שלעכטער. ער געבט נאר מענטשן זאכן וואס זיי ווילן. דאס וואס די זאגסט אז די ווילסט מיינט נאכנישט אז די ווילסט. מיינט נאכנישט אז די ביסט גרייט דערפאר. אבער אז די'סט וועלן וועט ער זיך וועט ער זיך באווייזן פאר דיר נאו קוועשן. ווייל דאס אויך דאס די צווייטע זייט פון די באתערותא דלעילא. יא. סיי. נאמבער וואן. ס'קען נישט, כביכול די אייבערשטער, אפשר קען ער אויב ער וויל שטארק, אבער ער טוט נישט, קען נישט, נישט, נישט פאסט נישט, ס'זאל מאנס זיין א מענטש מיט זיינע השגות, מיט זיין נבואה, מיט זיין פרעזענס, נישט קיין וועג. און סיי מצד שני איז דא אזוי ווי א דין דא. יעדע מאל וואס ס'איז דא אתערותא דלתתא איז דא אתערותא דלעילא. ס'איז נישט דא קיין שווארצע פייער אן קיין ווייסע פייער, ס'איז נישט דא קיין ווייסע פייער אן קיין שווארצע פייער. ביידע גייען אז דאס מאכט א פייער. דאס איז א גאנצע נייע פשט, גאנצע נייע אנדערסטענדינג פון וואס ס'מיינט לך לך און וואס ס'מיינט צו זיין אברהם אבינו, און ס'איז גענוג אויף צו אויף צו דערמאנען, און מען קען פון דעם בויען אסאך זאכן. נאך א זאך וואס די זוהר לערנט פון די זאך, און דאס איז נאר מובן כמעט על דרך הקבלה אבער כ'וועל רעדן וועגן דעם, אברהם אבינו האט געמאכט צוויי מזבחות, זייער וויכטיג, מען געווענליך מען לערנט די פרשה פארגעסט מען דעם, על פי פשט איז עס וויכטיג, דריי מזבחות האט אברהם אבינו געמאכט אין די פרשה שוין. אז מען קוקט אריין וועט מען זען די ערשטע זאך אברהם אבינו איז געקומען אין שכם האט ער געמאכט דארט א מזבח שטייט להוויה הנראה אליו פאר אים האט ער געמאכט א מזבח דאס איז געווען די ערשטע וירא יא וירא אליו השם האט אייבערשטער אברהם אבינו געמאכט א מזבח להשם הנראה אליו שפעטער איז ער געווען נאך א פלאץ אין בית אל אדער נעבן בית אל דארט האט ער געמאכט נאך א מזבח שפעטער האט ער דער דריטער מזבח אין חברון די אלע זאכן זענען די יסוד ס'איז געווען זעט אויס שפעטער א לאנגע צייט די מזבח פון אברהם אבינו אין די פלעצער אבער חוץ פון דעם איז דא אין דעם א סוד מ'קוקט אין די רמב"ן וועט מען שוין זען ער רעדט וועגן דעם און די עיקר זאך די זוהר שטעלט זיך זייער אינטערעסאנטע לשון ער האט געבויט א מזבח ליוד קיי וואו קיי הנראה אליו שכוח מ'האט דאך יעצט געזאגט וירא אליו השם איז געבויט א מזבח צו אים השם וואס די לשון להשם הנראה אליו נאר וואס נאר דאס ווייזט אונז דאס איז נאכאמאל ווייזט אונז די זעלבע זאך נאר ס'האט שוין א פירוש על פי קבלה אז די ערשטע איז געווען פאר די שכינה מידת המלכות פאר די שכינה נאכדעם איז ער געגאנגען צו העכערע לעוועלס ביז די ברית מילה וואס איז געגאנגען צו די העכסטע לעוועל, ועל כל פנים לה' הנראה אליו איז טייטש, וואס טייטש וואס די הדגשה הנראה אליו? הנראה אליו מיט זיין צו דעם צו זיין אליו, צו זיין הכנה, צו זיין התעוררות, צו זיין רצון צו אים, ווען מען מאכט א מזבח מאכט מען נישט סתם א מזבח לה', מען מאכט א מזבח לה' הנראה אליו, וואס איז נראה על ידי התעוררותו, על ידי באותו אופן וואס ער האט זיך מתעורר געווען, אזוי איז נראה אליו. און פון דעם קומען אונז די דריטע זאך, ס'דא נאך אפאר פלעצער וואס די זוהר רעדט אין די וואך וועגן די זעלבע ענין אבער איך זאג דיר די דריי נקודות וואס איז אין די פרשה פון ברית מילה, אחר ה שטייט אזוי אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברם במחזה, יא, דארט ברית בין הבתרים ברית מילה, נאכדעם די אחר הדברים האלה לערנט די זוהר, עס מיינט אז ס'איז דא א המשך פון די צוויי זאכן סתם וואס איז געשען נאכדעם, דאס הייסט פון דעם וואס אברהם אבינו האט געטון די מלחמת ארבעה וחמישה עפעס האט ער געטון דארט. און דאס האט אברהם אבינו געמאכט א כלי אז די אייבערשטער זאל קענען געבן די הבטחה ווייל נישט איז באמת שווער וואס קען נישט די אייבערשטער גלייך געבן אלעס אלזא איז א קשיא וואס האט די אייבערשטער נישט געגעבן גלייך די מצוה פון ברית מילה וואס האט אברהם אבינו נישט געטון גלייך ער האט עס נאר געגעבן ווייל אברהם איז געווען גרייט דערפאר און דאס וואס דער אייבערשטער קומט שטייט היה דבר השם אל אברם במחזה איז דא מדריגה פון מחזה נאכדעם איז דא די העכערע מדריגה פון וירא אליו השם פונקטליך ווער וואס יעדע מדריגה איז דארף מען אויספירן אין שפראך פון קבלה אבער דאס הייסט גייט עפעס א סדר וילך למסעיו זאגט רבי שמעון ער גייט צו זיינע מסעות, דארט וואו ער באלאנגט, דארט וואו זיין נשמה ציעט אים, דארט וואו זיין נשמה איז מעורר, אין יענע מסעות גייט ער, ער גייט צוריק צום מקום מזבח אשר עשה בראשונה יעדע, אלץ גייט ער לויט זיין, לויט זיין אופן, לויט זיין התעוררות. און וואס מיינט דאס? און די זוהר זאגט אז ס'איז א משל, דאס איז די קלארסטע, איינע פון די קלארסטע הסברים אויף די ענין פון די אתערותא דלתתא, מען דארף זיך פרעגן וואס מיינט דאס? וואס מיינט עס טאקע? קען עפעס זאגן פאר די אייבערשטע וואס צו טון, וואס הייסט די אייבערשטע, איך זאג דיך א משל, געש כ'האב דיר געזאגט אן עת רצון, ס'איז אלץ שיינע ווערטער, ס'איז זייער מגושם. נאר דער זוהר זאגט, אז ס'איז אזוי ווי אלישע, מיט די אישה אחת, מנשי בני הנביאים, זי איז געקומען און געוויינט פאר אלישע זי האט נישט צו עסן, אלישע האט איר געזאגט, איך וועל דיר געבן, איך וועל דיר מאכן א נס, משפיע זיין ס'דא, די אייבערשטער האט גענוג נאך, מ'קען דיר געבן. זאגט אבער, וואס האט ער געפרעגט? הגידי לי זאג מיר צו דו האסט מה יש לך בבית וואסערע כלים האסטו יא זייער וויכטיג זייער אינטערעסאנט דאס הייסט אין די די לשון הזוהר איז א ברכה קען נישט שורה זיין אויף א מקום ריק אויף א ליידיגע פלאץ אין אנדערע ווערטער וואס זי מיינט איז אז די שפע פון די גוטסקייט פון פון פון גאט די וועלט וואס איז מלא גוטסקייט עס איז אלעמאל דא דארף נישט מ'דארף נישט משכנע זיין די אייבערשטער דיך צו געבן עפעס מ'דארף נישט משכנע זיין די אייבערשטער דיך צו געבן געלט דיך צו געבן כבוד דיך צו געבן שמן וואס ער האט דארט געגעבן אלישע מ'דארף נישט ס'איז דא וואס פעלט? האסט נישט ווי עס צו לייגן זאג מיר האסט ווי עס צו לייגן? האסט ווי עס צו לייגן? וואס ווי עס צו לייגן מיינט אין אנדערע ווערטער אז עס איז געשעט אוטאמאטיקלי יא נישט מען דארף בעטן און זאגן ווי עס צו לייגן אז דאס מאכן די ריכטיגע כלי אוודאי איז דא טיפערע לעוועלס פון מאכן א כלי ס'איז גאט א כלי איז נישט געקומען מ'לערנט דאך אין רוחניות אבער אויב מיט מאכן די כלי אויב א מענטש געבט פאר גאט ווי עס צו מאכן תיכף קומט עס גלייך קומט עס מ'דארף נישט מ'דארף נישט צולייגן א סטעפ ס'נישט דא צוויי סטעפס ווי אמאל מיינט מען אז ס'דא צוויי סטעפס ס'דא א סטעפ פון

די סיבה פארוואס דו זעסט עס נישט ווייל דו ביסט פארמאכט דערצו דו האסט נישט ווי עס דו ביסט נישט אפן דערצו האט נישט אזוי ווי די מושל וואס כ'האב היינט געזאגט ס'איז נישט דא קיין אנטענע עס צו כאפן די די ווערי וועיוו זענען דא מ'דארף נישט אן אנטענע נאך דעם וועט דער אנטענע זען אז דו האסט געמאכט אזא שיינע רעדיא וועט ער דיר שיקן שיינע ניגונים אויפן רעדיא ניין דאס איז א נארישע הגשמה'דיגע וועג פון טראכטן ס'איז אלעמאל דא און דער אור דאצילות די שפע איז אלעמאל דא נאר מ'דארף כדי עס צו כאפן דארף מען האבן די ריכטיגע אנטענע וואס כאפט עס, דאס איז די די דוגמא פון די פון די אסוך שמן און דאס איז באמת די ווארט פון אתערותא דלתתא אין אנדערע ווערטער גיין אונז צוריק צו די בחירה פון אברהם אבינו וואס איז די וויכטיגסטע סוגיא דא, וואס מיינט עס אז אברהם אבינו איז די איינציגסטע וואס די אייבערשטער האט גערעדט מיט אים די איינציגסטע וואס די אייבערשטער האט געזען די גאנצע דור אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך יא די משיחה פון שמן פון אלישע וואס איז די פשט? שמן נאר דיך יא? רק אתכם ידעתי, וואס מיינט דאס? די אייבערשטע, ביי די אייבערשטע איז עפעס א חילוק וועלכע מענטש, די אייבערשטע איז עפעס א חילוק וועלכע פאלק, די חילוק, מיינט ס'מיינט פשוט, עס מיינט די אייבערשטער רעדט א גאנצע, די אייבערשטער וויל עכט לך לך די ויאמר ה', א יעדע זאך דרך אגב, יעדע מאל וואס שטייט ויאמר ה' אין די תורה מיינט עס וכבר אמר, דהיינו כבר אמר במעשה בראשית, די אייבערשטער, ס'נאר דא, די אייבערשטער האט נאר געמאכט איין אמירה, ויאמר ה', ויאמר אלהים נעשה אדם, ויאמר אלהים פון ששת ימי בראשית. און די ויאמר אלהים איז כולל אלע נבואות וואס שטייט אין חזל מעת היותה שם אני אלע נבואות זענען פון ששת ימי בראשית אלע נבואות זענען פון מתן תורה אלע אלע נבואות אלע אמת וואס ס'דא איז שוין דא נאר וואס וואס דען אברהם אבינו איז אנדערש פון אנדער אנדערע מענטשן ווייל ער האט זיך געעפנט ער האט אנגעצינדן די אנטענע האט ער געהערט לך לך ווען ווען תרח וואלט געהערט תרח האט אויך אביסל געהערט איז ער אויך געגאנגען נישט אנדערש ווען נמרוד וואלט געהאט די אנטענע ווען נמרוד וואלט געקענט האבן די הכנה וואלט ער אויך געגאנגען אויף ארץ ישראל וואלט ער אויך געמאכט די זעלבע לך לך זייער טיף ווייל דא לכאו' אין די פרשה שטייט גייסט גיין אין ארץ ישראל מ'גייט ארויסווארפן די כנענים ווען די כנענים זאלן הערן וועלן זיי אויך הערן לך לך ס'איז נישט די גאנצע זאך פון זיין אברהם אבינו איז נישט ווייל נישט ס'איז הגשמה נישט מיינסט אז דער אייבערשטער האט געקוקט און ער האט געטשוזט איינער ניין דער אייבערשטער טשוזט יעדן דאס טשוזן איז נישט די ריכטיגע ווארט די טשוזן איז געשעט מצד די מענטש מצד דער וואס איז אפן צו דעם דער וואס האט א כלי פאר דעם דער וואס האט וואו עס צו לייגן אים הערט לך לך און איך זאג עס זייער ראדיקאל, מ'האבן שוין געלערנט פריערדיגע יארן אז עס שטייט בפירוש אין חסידישע ספרים אויף די נוסח, אבער דאס איז פשוט אונז צו מסביר זיין די בליק פון די זוהר וואס מען קען זייער אסאך אריינטראכטן אין דעם, און נאך פרשיות, די פרשה פון ברית מילה, די פרשה פארוואס מ'איז געגאנגען אין מצרים, די גאנצע סדר קען מען אלץ מפרש זיין, און מען קען זען, קוקן אויף דעם פון דעם בליק. איז. איך האף אז מ'וועט קענען טרעפן נייע בליקן יעדן טאג און יעדע וואך און יעדע פרשה און יעדע און יעדע יאר און יעדע מענטש און מ'זאלן טרעפן עפעס איין נקודה וואס מ'קען מאכן א כלי מאכן און ברצון ברצון אני לדודי ועלי תשוקתו.